זייט פֿיר, המשך. ה. ווינט און פעלד, יד און קעלט, איז א מעשה וואס מען דערציילט טאקע וועגן משה ריישער אליין. אמאל האט אים א באן פארטראגן, אים געלאזט אויף א פעלד אליין, האט ער זיין קאפ הינטערוועגס ביינאכט אויף א שטיין אנגעלענט, די אויגן פארמאכט, און געווען איז עס ווי חלומות פון חומש, עולים ויורדים, ארויף און אראפ, האבן מלאכים צו משה'ן אראפגענידערט און ביים צוקאפן זיך געשטעלט און געוואכט. דער ווינט האט די ערד געריסן, אויפן שלאפנדיגן משה'ן געבלאזן און אים שטארקער נאך פארשלעפערט.

דאָס הױזגעזינד האָט אױפֿן װאָקזאַל געװאַרט מיט פֿאַרביסענעם שרעק די הענט געבראָכן און שטאַר האָבן זײ די אױגן אױסגעקוקט דעם טאַטן שױן צו זען אַ לעבעדיקן צוריק. תּיכּף העלער טאָג האָט גענומען גרױען, און משה איז געלױבט השם יתברך ניצול געװאָרן. ער האָט די נעגל זײַנע אין גראָז געװאַשן, מה טובו אהליך,

כאווטשען, שלמה'ס איינציגער פארבליבענער טאכטער, געווידמעט. און אט איז דער דארער איד שלמה, הויך איז ער ווי דער ברודער משה, און מער פון משה'ן אויף דער ערד האט אים גאט די ברכה באשערט. אן איידעם פון א איד א פראפינאטאר, זיצט ער אין בריגל אין עשירות, און פירט זיך ברייט און נגידיש מיט א גרויס הארץ פון מעשים טובים,

נישט ווי זיין ברודער משה אויף באנען פארט שלמה א סוחר ארום האנדלען נאר מיט א וואגן אנגעלייגט מיט לייוונטן שלעפט זיך שלמה אויף ציבראכענע וועגן א היימישער גוי טרייבט די פערד דעם וואגן צווישן וועלדער בלייבט מען נעכטיגן און טאגן און חדשים לאנג האלטן אזי אין איין פארן דורך די קארפאטן בערג פון אונגארן.

ציטערט ווי א קינד, און מיט פחד שלאגט שלמה'ס הארץ אצינד. שלמה און משה האבן דעם זעלבן גורל אויף דער ערד, ביידע אין דער שטענדיגער פרעמד פון וואגל באשערט. א חוץ וואס שלמה האנדלט רייך און גרויס, און פארט א שפעדיגער מיטן ביסל שניט ארויס פון פרץ צו פרץ, דארף איין און דארף אויס. ער קען אביסל אונגאריש, אביסל דייטש, און טראכט אפילו פון גרויסע האנדל שטעט, בלייבט ער אבער אמאל אינטערוועגס ערב שבת כאפט ער זיך תמיד אריין אין א אידישע שטאט, אמאל איז דאס קאשאו, אמאל מונקאטש, און גאר אמאל בודאפעשט אפילו. אונגארן, דאס איז שלמה'ס ערד. דאס איז זיין היים, זיין מסחר וועלט.

ווי נוח אויף דער טויב נאך קוץ מבול, קוקט דאס הויזגעזינד ארויס אויף שלמה'ס א בריוול, און מען בעט די טיר זאל זיך אן עפן טאן מיטאמאל, אז שלמה זאל געבן א קום אריין בשלום, און גארנישט חלילה זאל צו אים האבן געשען. מען זאל אים מיט די פערד מיטן גוי צוריק שוין זען, ווייל שלמה'ס א נסיעה איז נישט דארף נישט שטאט, נאר הימל און ערד,

געװען, און מיט אים זײַנען אַלע געבליבן פֿאַרגליװערט שטײן. ר'איז גאַנצע טעג כּמעט נישט אַרױס פֿון שטוב, נישט געװאָלט זיך אַרױסװײַזן אױפֿן טאָגליכט. צום דאַװנען איז ער געגאַנגען אַ ביסל פֿאַרשטעלט און פֿאַר ייִדן אין קלױז זיך נאַריש געשעמט.

ביי די רעבעס האט ער זיך גרויס געשטעלט און דעם ארעמען משה'ן געקארגט געלט. האט אבער ר' ברוך'ל פון גארליץ אמאל שלמה'ן אליין א שארף שפיצל אפגעטאן, ווען ער האט אים א פדיון פון א מאה געגעבן. דער רבי ר' ברוך'ל האט משה'ן אריינגערופן, און פנים אל פנים פאר שלמה'ן אין די אויגן אין זיין חדר מיוחד צו משה'ן אויסגערופן, נאַ משה, לעצגעלט נאַ דיר, דער רײַכער ברודער גיט דיר. שלמהס פּנים, די באָרד, די הענט האָבן פֿון גרױס חרפּה געברענט. י. שלמהס הױזגעזינד פֿירט זיך װעלטלעך, אומעטיק, שלאַנק, װאַקסן די טעכטער, מיט ברענענדיקן שיק,

מיט קינדישע רייד פון מיידלשן חן, אז די באָבעשי זאָל נאָך פאַר איר בעטן, זי זאָל אַ צעלויאָנצע אַהיים ברענגען. כאַווטשע האָט די באָבעשי ווילד ליב, קושט זי חנה'לען ביינאַנד מיט דער מזוזה יעדן אינדערפרי פאַרן גיין אין שקאָלע, און חנה'לע בעט טאַקע אין דער שטיל אויף אַ גוט צייגעניש פאַר איר אייניקל. יא. אין בריגל אין ריישע ווערט שלמה ברייט געשאצט. ער האלט ס'עשירות אין ווינער שפארקאסע אוועקגעלייגט, און אין לונדון אין דער באנק אוו ענגלאנד ליגט פאר איטליכער טאכטער א נדן אנגעגרייט צו נעמען איידעמס, דאקטוירים און אדוואקאטן,

העכסטע פרייזן. פון אזא מסחר שטעלן זיך אויף די פיס די סוחרים און עס לעבן ממש אויף די ריישער משרתים, מען פאקט סחורות אין באלן אין קאסטנס איין און שלמה רוקט א פעטן טרינקגעלט אריין און פראכטערס עקספארטירן עס באלד צו דער באן. יב. חנה'לע האט שטיל אין תהילים אריין געוויינט ווען שלמה האט ס'הויז אין בריגל פארקויפט.

ארויס אויף שפאציר זענען זיי העכסט מאדערן, אין ברייטע היטן, אין פלאטערדיגע וואואלן, און געהאלטן ראנדעוואוס מיט סטודענטן, אדוואקאטן. צוליב דער באבעשי האבן זיי שבת פרום געהאלטן, די האר זיך נישט געקעמט, נישט געזייפט די הענט, און צו קיין ביכער זיך נישט צוגערירט, נישט געלייענט. צו הערן הבדלה ווי ס'פירט זיך אין א חסידישער היים, זענען די אייניקלעך פון שפאציר געקומען פרי צו גיין, און זיך אויפגעפירט ווי אידישע טעכטער דארפן זיין, אבי אין די אויגן פון דער באבעשי צו געפינען חן. ווי עס ציט א פיש צו וואסער, ציען צו גרויסע שטעט די טעכטער.

נעמט זיך אין זיין קאפ חסידות מיט תורה מישן. אין אזא התלהבות'דיגע גרויסע שעה קען ער לשם שמחה טרינקען ביזן דנא, ר'איז ביי איטליכן אן עולם ומלואה, א בעל מנגן אן עולם אידן משמח צו זיין. יעקב הייסט ער ווען ער לערנט ספרים, און יענקל ווען ער טאנצט מיט חסידים.

אַז אַ חיה האָט זיין זון יוספן פאַרצוקט. און אָט שטייט יענקל אין אַ האַנטעך מיט אַ פלעשל משקה איבער זיך און מאַכט דעם פּורים קידוש הויך. מען קאַטשעט זיך פון געלעכטער, מען וואַלגערט זיך אויף די בייכער און מען שעמט זיך נישט פאַר די ווייבער ווען יענקל מאַכט זיך לוסטיג צווישן אידן און פּראַוועט אַמאָל אַ פּורים ביים רעבן.

יענקל וויל לערנען און הערן זיין קול. י ה יענקל פון חסידות און פון ספרים איז געווען ווי אן עפל ווי אן אתרוג שיין מ'האט מורא געהאט ר'זאל די קלאסן שטיין גרויסע אידן האבן אים געווארנט און געהייסן ר'זאל תיכף ומיד עסטרייך פארלאזן אין אַן עת-צרה מעג מען קיין אַמעריקע פֿאָרן, זאָל אַפֿילו דאָס ווײַב און קינדער דאַרפֿן איבערלאָזן. יענקל, דער טאַטע, האָט זיך ווי אַ קינד צעוויינט, וואָרום ווײַטער ווי אויפֿן סאַנזערס יאָרצײַטן און קיין גאָרליץ צום רעבן ר' ברוכלען איז נאָך יענקל מיט דער באַן נישט געפֿאָרן. און איצט אַזאַ ים-נסיעה דורכצומאַכן, ווער האָט זיך אויף אַזאַ צאָרן געקענט ריכטן?

אין טרייפענעם אמעריקע וואס טוסטו גאט מאכסט מיך צו בזיון פאר דער שטאט וויי דער מאמען וואס האט אזוינס דערלעבט און וויי וואס האסט מיך אזוי געשטראפט. אוועק איז א יונגער טאטע אויף גאטס באראט דאס ווייב און די קינדער אינדערהיים געלאזט חנה'לע האט איר זון'ס טריט געבענטשט אינעם גאנג אויסגעמיטן א היימישן מענטש

ציען אָפּ װי װינט. אַ מאָדנער טרױער װײנט אין אים אַצינד. בענקט נישט װי אַ טאַטע, נאָר װי אַ קינד. גאָט, אױב איך זאָל חלילה נישט האָבן דיך, טאָ װער אין אַזאַ װעג פֿירט מיך? אָ, נישט איך דאַרף דאָ אַזױ פֿאָרן. באַהיט מיך אין װעג אַ ייִד אַלײן. אָמן.

אין זייערע געסלעך לאָזט זי זיך אַראָפּ, דאָנערשטיק לויפט זי צו די נגידים אַרום, צוזאַמעננעמען פאַר אַלמנות, פאַר יתומים אַ ביסל מעל, אַ שטיקל פלייש צי חלות, אַלץ אויף לכּבוד שבת. אַליין, אַ טאָכטער פון גרויסן יחוס, שעמט זיך רצעלע נישט צו גיין פון הויז צו הויז, און אָפן זיינען שטיבער פאַר איר, וואו נאָר זי שלאָגט אָן אַ טיר. זי גייט ארום מיט א טארבע מיט א פארטעך, איינזאמלען וועש, מלבושים און שיך, דרשה געשענק פאר הכנסת כלה, ווי שוואך, ראצעלע זאל נישט זיין, שלעפט זי זיך גאס אויס גאס איין. בלויז דער זכות פון מעשים טובים שטארקט זי צו קענען גיין ארום.

אין אַ באַראַנאָװע שאַל געהילט, לאָזט זיך נישט נעמען פֿון װײענדיקן װינט. איר דינער שאָטן גײט אַ פֿאַרשאַרטער מיט, און בײדע אין דער זעלבער שליחות גײען מיט אַ ביסל װאַרעמס דערקװיקן אַ נפֿש. ב. שניט סחורה איז ראצעלעס מסחר, זי האנדלט מיטן פרץ מיטן פויער. וואלענטע דער גוי דער גוטער העלפט ראצעלען אויפשטעלן די ברעטער און די סחורה פון שטוב ארויסטראגן. ער פארווארפט אלץ אויפן רוקן און פארציט די קראם מיט א שטריק.

האלב לאנגווייליג האלב ארעם קריכט מאיר'ל נאך מעריב ארום פון שניט-קראם צו שניט-קראם און מעסט ס'לייזעכץ פון סוחרים, פארשט וועלכעס גראטקעלע גייט, מוסטערן וואס האבן זיך בעסער פארקויפט, און ווי ביי זיך אינדערהיים זיצט ער אויף יענעמ'ס סוחרישן טיש, וויצלט זיך און קלאפט מיט די פיס אין געוועלב, דאס פלעמל טריפט און לעשט זיך פונעם דרויסן וואס ציט

מע שטויסט זיך און עס שפּאַרן און שטאַרצן איבער אַלעמענס קעפּ, קאָסעס און בייטשן. דער מאַרק פון הענדלער, קונים אָנגעלאָפן, איז ענג, ווי פון אַ פייער נישט צו אַנטלויפן. משנכנס אדר מרבין בשמחה, מזל'דיק איז דער חודש מיט שפע. ד. פֿון די מאַרק-טעג פֿון דער קעלט װערט ראַצעלע אײַנגעדאַרט און געל. זי פֿאַרגינט זיך נישט דאָס לעבן און לױפֿט נאָר אַרום אין די געװעלבן, אַ שטאָט מיט אָרעמעלײַט צו באַזאָרגן. װי מע קען אַ לעכערדיקן זאַק נישט אָנפֿילן, קען מען די רײשער קבצנים נישט זעטיקן. געלױבט השם יתברך, ס'איז נאָך דער װאָך און ראַצעלע קען פֿון זיך װאַרפֿן דעם יאָך. דעם שבת אקעגן קומען באהבה מיט קדושה און מיט יראה. ענליך צו די געפעסן פון חומש'דיגן משכן זיינען די כלים אין שטוב ביי ראצעלען, פון די ווענט אראפ הענגען אלערליי טעפ און בלאנקען מיט מעש מיט קופער, אין די ברייטע שייבן-שענקלעך ארום ליגן אויסגעלייגט פארצייטישע חפצים פון קידוש בעכערס און בשמים ביקסלעך,

בענטשן היינט. ראצעלעס שבת איז דער שענסטער אין דער וועלט, מיט כל טוב שטייען אירע אלמערס אויפגעפראלט און גארנישט איז פארשלאסן, פארשפארט, אורחים קומען און גייען אזוי ביז פארנאכט, זי שיקט די אייניקלעך ארויס נאך ארעמע לייט, מען קומט קידוש מאכן און קוגל עסן,